אה! גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! סאו אונז האלט מען דא ביי די מעמד החתונה די אלטימעט גאול פון בריאת העולם, די אלטימעט גאול וואס די אייבערשטער האט ארויסגעקוקט פאר צוויי טויזנט יאר פלאס, די אייבערשטער האט געווארט צו קענען חתונה האבן מיט זיינע אידישע קינדער און זיי געבן די תורה, סאו ההר בוער באש, די אידישע קינדער זעען א מצב ווי ס'איז דא דריי גבולים אויפן בארג סיני, אונטן שטייען די כהנים, אינמיטן שטייט אהרן הכהן, און אויבן שטייט משה רבינו, וההר בוער באש קומט ארויס א ריזיגע פייער וואס ברענט עד לב השמים, די שכינה הקדושה האט אראפגעברענגט די גאנצע. הימל און עס אויסגעשפרייט אויפן בארג סיני אזוי ווי א ליילעך אויסגעשפרייט אויף א בעט, און זיי הערן וכל העם רואים את הקולות, זיי זעען ווי די ווערטער וואס קומען ארויס פון די שכינה הקדושה, און אלעס אויף די וועלט האט זיך אפגעשטעלט אזוי דער מדרש פארציילט. גארנישט האט נישט געארבעט, אלע קארס האבן זיך אפגעשטעלט, וואסער האט נישט גערינען, די בהמות זענען האבן זיך נישט גערוקט, גארנישט האט נישט עקזיסטירט אויף די וועלט בשעת מתן תורה, און די גמרא דרש'נט ארויס ווייל ס'שטייט תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, תורה איז בגימטריא זעקס הונדערט און עלף, סאו אז משה רבינו האט אונז געגעבן זעקס הונדערט און עלף מצוות, און צוויי פון די זעקס הונדערט און דרייצן די איבעריגע צוויי האט דער אייבערשטער אליינס אונז געגעבן, דאס איז דאך אנכי ולא יהיה לך עוד, האבן מיר אונז געהערט מפי הגבורה, און דער הייליגער רמבן איז טאקע מדייק פון די לשונות, ווייל דאס וואס די ערשטע שטייט אנכי א לשון א לשון אז איך האב עס געטון, און די צווייטע לא יהיה לך על פני רעדט דער אייבערשטער אלעס פון זיך, ס'קומט אבער צו די דריטע מצוה,

סאו וידבר אלקים, וידבר אלקים, און רשי זאגט אז דער אייבישטער לכאורה איז דאך געקומען כזקן מלא רחמים דארטן ביים בארג סיני מיט די תורת אהבה, ער קומט דאך דא חתונה האבן, און רשי זאגט אלקים אז מ'זאל נישט מיינען אז ס'איז עפעס פון די מצוות וואס אויב מ'איז עס מקיים באקומט מען שכר און אויב מ'איז עס נישט מקיים באקומט מען נישט קיין פורעניות, למשל עסן מצה די איבעריגע טעג פסח, אדער ברענגען קרבנות נדבה, ניין. דבר אלקים איך בין דער דיין און אויב גייט מען עס נישט מקיים זיין גיי איך ברענגען פורעניות, סאו את כל הדברים האלה, די אלע צען דברות האט די אייבערשטער געזאגט אין איין אויגן בליק, לאמר, און די אידן האבן געענטפערט אויף יעדע מצוה און יעדע לאו האבן זיי געענטפערט הן אויף אן עשה האבן זיי געענטפערט הן און אויף א לאו האבן זיי געענטפערט לאו אז זיי זענען עס מקבל. און וחוזר ופורטן, די אייבערשטער טוט מפרש זיין זיינע מצוות אנכי, די ערשטע מצוה איז אנכי השם אלקיך איך וויל אז דו זאלסט משריש זיין אין דיין הארץ אן אמונה פשוטה אינעם הייליגן באשעפער און גלייבן אז עס איז דא א באשעפער אויף די וועלט און זיך לאזן הרג'ענען אויף זיין על קידוש השם, וואס זאגט די אייבערשטער אנכי איך בין דער השם וואס ער איז דער היה הווה ויהיה ואדון הכל און איך בין אויך אלוקיך וואס ער איז דער תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, דאס הייסט אז די אייבערשטער האט א פולשטענדיגע השגחה פרטיות אויף אלעס, און וועלכע באשעפער רעדט דא צו דיר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים דער באשעפער וואס האט דיך ארויסגעצויגן פון מצרים פון די הויז פון דיין קנעכטשאפט. וואס לכאורה וואלט דער אייבערשטער געדארפט זאגן איך בין דער באשעפער וואס האט באשאפן ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט געבן א סימן פון עפעס וואס דו געדענקסט נאך דריי חדשים צוריק האב איך דיר ארויסגענומען פון מצרים און אויך אז איך האב געוואלט דיך מחייב זיין מיט מיינע מצוות און ווען איך זאג וועגן בריאת העולם וואלסטו דאך געקענט טענה'ן אז די גוי האסטו אויך באשאפן מילא וועגן דעם זאגט דער אייבערשטער איך בין דער באשעפער וואס האט דיך ארויסגעצויגן פון ארץ מצרים מילא וועגן דעם בעט איך דיר אז דו זאלסט משריש זיין אין דיין הארץ אן אמונה פשוטה די צווייטע זאך איז אז לא יהיה לך אלוקים אלהים אחרים על פני זאלסט נישט האבן קיין פרעמדע אפגעטער אין דיין רשות על פני ווי לאנג איך לעב, ס'הייסט נישט נאר די דור המדבר טאר נישט דינען קיין עבודה זרה, נאר אפילו לדורות הבאים על פני ווי לאנג איך עקזיסטיר. אדער ווי דער רבינו בחיי זאגט על פני מיינט ווי אימער איך בין, און מלא כל הארץ כבודו מיינט אז איבעראל גייט אן דאס פון דינען עבודה זרה. און רש י זאגט דא אלהים אחרים מיינט אז דער אייבערשטער חס ושלום זאגט נישט אז ס'איז דא נאר איך לאז דיר עס נישט דינען נאר אלהים אחרים זיי זענען נאר א באשעפער אויף א צווייטן, א צווייטער האט זיי געמאכט פאר א באשעפער, אדער די צווייטע פשט אין רש י, אלהים אחרים, אז זיי זענען אחרים צו זייער, צו זייערע דינער, זיי מאכן זיך נישט וויסנדיג פון זייערע דינער, זיי העלפן, זיי ענטפערן זיי נישט. מילא ווי, און דאס איז א איסור אפילו א צווייטער האט געמאכט די עבודה זרה, לאז איך דיר עס נישט האלטן אין דיין רשות. אבער פארשטייט זיך מאכן טארסטו זיכער נישט, אז לא תעשה לך פסל, זאלסט נישט מאכן פאר דיר א אויסגעשניצטע זאך פון עץ ואבן, און דער לך קומט מרבה זיין אז מען זאל זיך אליינס נישט מאכן פאר עבודה זרה. דו זאלסט מאכן גארנישט פון אויסגעשניצט פון האלץ און אבן לשם עבודה זרה, אזוי אויך זאלסטו נישט מאכן לשם עבודה זרה כל תמונה, יעדע מין בילד, דאס הייסט ארויסגעקריצט, אריינגעקריצט, פון האלץ, שטיין, זילבער, גאלד, נישט קיין חילוק, פון אלע, פון עני פיקטשער אויף די וועלט, אשר בשמים א פיקטשער וואס איז אין הימל דאס הייסט די זון, די לבנה, שטערנס, און אויך אויך ממעל זאכן וואס זענען העכער די הימל למשל די מלאכים און שרפים, און אויך ואשר בארץ זאלסט נישט מאכן קיין שום תמונה פון עפעס וואס איז אויף דער וועלט, און אויך אויף מתחת וואס איז אונטער די ערד למשל זאכן וואס קריכן די קריכעדיגע אונטער די ערד, און ואשר במים און אויך זאלסטו נישט מאכן קיין שום בילד פון עניטינג וואס איז אין וואסער און אויך מתחת לארץ, זאכן וואס זענען אין די אין די תהום, און דאס זענען די די שדים און לילים און די אלע אנדערע זאכן, און לא תשתחוה להם זאלסט דיך נישט ביקן צו זיי, דאס הייסט ווייל ביקן אפילו ס'איז נישט די דרך עבודה פון דעם עבודה זרה זיך צו ביקן, אבער ביקן טאר מען זיך נישט ווייל ווייל עס איז דא פיר עבודות וואס איז נאר שייך להקדוש ברוך הוא, דאס איז ביקן, דאס איז זביחה, ניסוך און הקטרה, די פיר זאכן אפילו ס'איז נישט די דרך עבודה פון א עבודה זרה אויב האט מען עס געטון פאר א עבודה זרה איז מען חייב. און זעלבע זאך פארשטייט זיך ולא תעבדם זאלסטו נישט דינען יא די דרך עבודה אפילו די דרך עבודה פון דעם עבודה זרה איז בדרך מיאוס למשל די בעל פעור אדער סתם צו מכבד זיין בלויז בקיצור אז מ'זאל נישט דא קומט ולא תעבדם אז מ'זאל נישט דינען די דרך עבודה פארוואס ווייל כי אנכי השם אלקיך איך בין דער הייליגער באשעפער אל קנא איך בין א באשעפער וואס טוט נקמה נעמען איך טו איך טו צערענען און פוקד עוון איך טו געדענקען איך טו רעכענען עבירות אבות אויפן טאטן על בנים און אויך אויפן צווייטן דור ועל שלשים אויף די דריטע דור ועל רבעים אויף די פערדע דור אלעס לשונאי דאס הייסט אויב דער פערדע דור האט ווייטער אנגעהאלטן די מעשה אבותיהם בידיהם זיי האבן אויך געדינט עבודה זרה וואס כאטשיג זיין מעסטל איז נאכנישט פול העט מען אים שנעל ברענגען פרעניות ווייל ער האט נאך אין זיין אקאונט זאכן פון זיין פון זיין עלטער עלטער זיידע אבער פארשטייט זיך נאך די פערדע דור הייבט זיך אן א נייע סיסטעם מה שאין כן ועושה חסד לאלפים איינער וואס דינט דעם אייבערשטן ער האט יא מקבל געווען מרות ער האט יא מקבל געווען א אמונה פשוטה אינעם הייליגן באשעפער אויף דעם קומט שכר לאלפים פאר צוויי טויזנט דורות לאוהבי פאר די וואס דינען אים. מיט אהבה, און פארשטייט זיך אויך די לשומרי מצותי אז די וואס דינען אים אפילו מיט יראה באקומען אויך שכר נישט פאר צוויי טויזנט דורות נאר פאר איין טויזנט דורות אזוי ווי ס'איז מדויק אין א אנדערע פסוק אבער וויאזוי רש י זאגט דא אז די מידה טובה איז פינף הונדערט מאל מער ווי מידת פרעניות ווייל מידת פרעניות האסטו פיר נאר פיר דורות באקומסטו פרעניות און נאכדעם האסטו צוויי טויזנט סאו פֿיר טיימס פֿינף הונדערט איז צוויי טויזנט, סאו ועושה חסד לאלפים לאוהבי, יא, זאגט די פסוק ווייטער לא תשא את שם השם אלוקיך, יעצט אז כ'האב דיך שוין געהייסן אז זאלסט האבן אמונה פשוטה אין דעם הייליגן באשעפער זאלסט נישט מאכן קיין אפגאט, יעצט וויל איך אז דו זאלסט געדענקן קאנסטענטלי אז מ'דארף פארכטן דעם הייליגן באשעפער, ממילא אז דו וועסט דיך סתם אזוי באנוצן מיטן אייבערשטנ'ס נאמען, וועסטו קומען צו מזלזל זיין דעם הייליגן באשעפער, וועסטו צוקומען צו עבודה זרה, ממילא וועגן דעם זאגט דער אייבערשטער לא תשא את שם השם אלוקיך לשווא, זאלסט נישט שווערן דעם אייבערשטנ'ס נאמען לשווא מיינט פאר פלעין.

וועגן דעם איז דא דא צוויי עקסטערע לאווין, איינס אז מ'זאל נישט פלעין שווערן אז די אייבערשטער'ס נאמען זאל זאל נישט סתם אזוי זיין אויף די ליפן פון די מענטשהייט, און אויך זאלסט נישט שווערן אויף פאלש וואס דעמאלטס ביסטו דאך ממש א כופר. יעצט איז געקומען די פערדע דיבור פונעם הייליגן באשעפער אז זכור את יום השבת לקדשו, זאלסט געדענקען דעם הייליגן טאג שבת איר צו הייליגן, ס'הייסט זאלסט מקדש זיין דעם שבת מיט וויין, אדער זאלסט עס מקדש זיין מיט מיט שיינע קליידער און מאכלים טובים. נאר וואס דען זאלסטו טון? זאלסט מאכן ששת ימים תעבוד, זאלסט ארבעטן אלע דיינע זעקס טעג ועשית כל מלאכתך, און זאלסט מסדר זיין אלע ארבעט פון די זעקס טעג פון די וואך, אז כדי ווען ס'קומט שבת, זאל זאל זיין מלאכתך עשויה, זאל זיין כאילו אלע דיין ארבעט איז שוין געענדיגט געווארן, און זאלסט נישט טראכטן פון דיין ביזנעס אום שבת, כאטשיג הרהורים מותרים, אבער דו דארפסט גיין לפנים משורת הדין כדי צו מענג זיין דעם שבת, כדי ס'זאל זיין א עונג שבת, זאלסטו גארנישט טראכטן פון דיין ביזנעס, אזוי ווי רשי זאגט, איז, ויום השביעי שבת לה', זאלסט מאכן דעם זיבעטן טאג, א רואונג, א גאנצע רואונג לשם, ס'הייסט נישט אז זאלסט מאכן ווייל איך וויל עפעס רילעקסן, איך וויל יעצט האבן א וועיקעישן דעי, ניין, לשם אלוקיך ווייל די אייבערשטער האט דיך געהייסן רוען אין דעם טאג און לא תעשה כל מלאכה זאלסט אין דעם טאג נישט טון קיין שום מלאכה, נישט נאר דו, אתה, ובנך ובתך דיינע קליינע קינדער אויכעט, עבדך, דיינע קנעכט, ואמתך, דיינע דינסט, ובהמתך וגרך אשר בשעריך, יעדער איינער זאל זאל רוען אין דעם שבת, יעצט פארוואס, פארוואס הייס איך דיר דעם שבת, ווייל כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ. אין זעקס טעג האט דער אייבערשטער געמאכט די הימל און ערד, את הים ואת כל אשר בם, ער האט געמאכט די וואסער און אלעס וואס איז אין איר, און וינח ביום השביעי ער האט גערוהט אין דעם זיבעטן טאג, ממילא וויל איך דיך אז דו זאלסט קאנסטענטלי געדענקען דעם יום השבת, אז זאלסט געדענקען אז איך האב געמאכט די וועלט און חס ושלום ס'איז נישט דא קיין קדמון אזוי ווי די כופרים ווילן זאגן, סאו וועגן דעם וויל איך דיר אז זאלסט א גאנצע וואך געדענקען, זאלסט יעדן טאג זאגן היינט איז יום אחד לשבת, היינט איז יום שני לשבת, זאלסט א גאנצע וואך געדענקען, אז זכור, זאגט דא רשי, איז א לשון פון א קאנ א אז זאלסט קאנסטענטלי געדענקען, און רשי זאגט אז אויב אויב האסטו געטראפן עפעס א געשמאקע זאך אינמיטן די וואך זאלסטו עס אוועק לייגן פאר שבת, סאו סאו למעשה וועגן דעם ווייל כ'האב געמאכט דעם טאג אזא הייליגע טאג על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו וועגן דעם האט דער אייבערשטער געבענטשט דעם שבת ס'איז אז ס'איז געקומען פרייטאג מן אנשטאטס שבת און אויך ויקדשהו האט געהייליגט דעם שבת אז אום שבת איז נישט געפאלן קיין מן. סאו יעצט זאגט די תורה די פיפטע, זאגט די אייבערשטער די פיפטע דיבור, כבד את אביך ואת אמך, און די אייבערשטער האט געלייגט די פיפטע דיבור אויפן טבלא פון די זאכן וואס פערטעינט נאר צום אייבערשטן, און אויף די רעכטע זייט פון די לוחות איז געשטאנען אנכי, איז געשטאנען לא יהיה לך און די אלע זאכן, און די לעצטע פון דעם איז כבד את אביך, און די שפעטערע די צווייטע טבלא איז לא תרצח, זאכן וואס זענען מער זאכן וואס פערטעינען צו די וועלט, ווייל די אייבערשטער האט געוואלט מאכן אז די כבד את אביך זאל זיין פונקט אזוי ווי דיין מורא לשמים פארוואס ווייל א קינד וואס האט נאכנישט קיין דעת צו מורא האבן פונעם אייבערשטן, ווייסט נאר צו מורא האבן פון זיינע עלטערן, און דורכדעם וואס ער לערנט זיך אויס צו מורא האבן פון זיינע עלטערן און ער טראכט אז זיי פראוויידן אים אלעס און זיי האבן אים ליב, אזוי אויך איז זיין רילעישאנשיפ מיטן אייבערשטן, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געוואלט אז מען זאל מכבד זיין די עלטערן, און כאטשיג דו דארפסט עס טון שלא על מנת לקבל פרס, אבער זאג איך דיר אז ס'איז דא א א שכר אויף דעם, אויף דער וועלט, אז למען יאריכון ימיך אז עסט האבן א פארלענגערטע לעבן, על האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך, און יעצט קומט די איבעריגע פינף מצוות. לא תרצח זאלסט נישט הרג'נען, יעצט גייט דער אייבערשטער זאגן אלע זאכן וואס אויב מען טוט נישט די זאכן איז נישט דא קיין קיום העולם, סא למשל לא תרצח זאלסט נישט הרג'נען ווייל אז דו הרג'סט וועט נישט זיין קיין קיום העולם, לא תנאף זאלסט נישט מזנה זיין מיט א אשת איש, ווייל יא, מען וועט נישט וויסן וועמענס קינד ס'איז און ס'וועט ווערן א חרבן, לא תגנב זאלסט נישט גנב'ענען קיין נפשות, לא תענה ברעך עד שקר ווייל די וועלט האט דאך נאר א קיום מיט אמת'דיגע עדות'שאפט, און די זעלבע זאך לא תחמוד בית רעך זאלסט נישט גליסטן, די הויז פון דיין חבר זאלסטו נישט, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו, און נאכדעם מאכט די תורה א טאטל אז וכל אשר לרעך, ווייל אויב דו גליסט איין זאך זאלסטו וויסן אז ער האט נאך זאכן וואס זענען דיר נישט אזוי געשמאק, וועגן ממילא וועגן דעם וכל אשר לרעך מאכט די תורה נאך א פעקעזש דיעל אז דו גליסט זיין הויז מוזטו גליסטן עט די סעים טיים אלע אנדערע זאכן רייט, סאו פארשטייט זיך אז דו ווילסט נישט די אנדערע זאכן ממילא וועגן דעם זאג איך דיר לא תחמוד, און דער רבינו בחיי דער אבן עזרא רוב ראשונים זאגן אז די לא תחמוד איז א איסור בלב אז מען טאר נישט גליסטן, דער רבינו בחיי בלשונו זאגט אז די עיקר מצוה. איז זיך צו מייאש זיין פון דיין חבר'ס א זאך, און אוועקצודרייען דיין מחשבה פון דעם. דער אבן עזרא זאגט אז פונקט אזוי ווי קיינער גליסט נישט צו האבן פליגלען פון א ב פון א ח פון א פייגל, סאו אזוי זאלסטו נישט גליסטן דיין חבר'ס זאך, ווייל ס'איז נישט מעגליך אז דו זאלסט באקומען, פונקט אזוי ווי די פליגלען קענסטו נישט באקומען, קענסטו אויך נישט באקומען די זאכן פון דיין חבר, פארוואס? ווייל פונקטליך וואס ס'איז פאר דיר אנגעשריבן וועסטו באקומען, און וואס איז דיין חבר'ס וועט קיינמאל נישט אנקומען צו דיר, ממילא זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.